א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער דרײַ און דרײַסיק מיטן עקספערט און עקספערט סיי אין אינוועסטמענט און סיי א עקספערט אלס א טיטשער אלס א מורה דרך חיים עקשטיין שלום עליכם חיים.
עליכם שלום, וואס מאכסטו ר' פנחס? ברוך השם רבי לעבן. רבי איך האב א שאלה, יא בשם איינער פון די אסאך צוהערערס, וואס מיינט איי אר עי? איי אר עי.

דאס מיינט א פלאץ וואס א מענטש לייגט אוועק געלט פאר די עלטערע יארן ווען מען גייט וועלן גיין אויף פענטשן, אויף ריטייערמענט, מען וויל שוין נישט ארבעטן, און מען וויל פארדינען די געלדער אויף דעם וואס די געלט ארבעט. דאס איז אין קורצן. יעצט, רוב אירע וואס מאכן א IRA מאכן עס נישט פאר די סיבה, ווייל פאר די סיבה קענסטו סתם אזוי אוועק לייגן געלט, קענסט דאך אויך קויפן א פראפערטי, קענסט אוועק לייגן געלט אין אסאך פלעצער, וואס איז די גרויסקייט פון אוועק לייגן די געלט אין א איי אר עי? סאו איי אר עי, אויב איך האב גוט פארשטאנען רגע איך חזר איבער, איז אז נישט נאר סתם ער לייגט אוועק געלט, נאר ער לייגט אוועק געלט וואס ער האפט אז ביי די טיים ער וועט ריטייערן וועט עס זיין מער ווי ער האט אוועק געלייגט דארטן פֿופֿציק דאלער, ער וויל ער האפט ס'זאל זיין ווערט לאמיר זאגן פֿינף און זיבעציק דאלער, סאיז א סארט אינוועסטמענט, יא? ניין. אוי, סאו וואס יא? ס'איז נישט קיין סארט אינוועסטמענט. כ'האב געמיינט ס'איז מיר שוין גוט. יא, און זייער אסאך מענטשן מיינען אזוי, און כ'האב הנאה דו האסט עס ארויסגעברענגט ווייל ס'איז, ס'האט געגעבן א געלעגנהייט צו רעדן פון עס, ווייל א איי אר עי איז נישט קיין אינוועסטמענט. א איי אר עי איז א טייטל. א טייטל מיינט א נאמען פון ווער ס'איז דער בעל הבית פון די זאך. ס'איז דא אזא זאך ווי א הויז, און ס'איז דא אזא זאך ווי דער באלבאס פון די הויז. דער באלבאס קען לייגן געלט ווי ער וויל, און איינס פון די פלעצער ווי ער קען לייגן געלט איז אין א הויז, ער קען קויפן א הויז. די זעלבע זאך איז דא א מענטש וואס ער הייסט לאמיר זאגן ר' פנחס גלויבער. ס'דא אזא מענטש. נאכדעם איז דא אזא. קארפארעישן וואס ס'הייסט עי בי סי קארפארעישן, וואס דאס איז א עקסטערע ענטיטי, ס'איז נישט די מענטש אליינס, ס'איז א קארפארעישן. די זעלבע זאך איז אויך דא א איי אר עי, א איי אר עי איז א טייטל, א געוויסע מינע נאמען, פון א וועג וויאזוי מען קען אונען א זאך. סאו א איי אר עי איז פנחס גלויבער אדער עי בי סי קארפארעישן?
סאו פנחס גלויבער קען האבן א איי אר עי. און די איי אר עי גייט אוועקלייגן געלט פאר די בענעפיט פון פנחס גלויבער אין די עלטערע יארן.
אקעי, סאו לאמיר זאגן אין דעם משל איז עי בי סי קארפארעישן די איי אר עי. עי בי סי קארפארעישן איז א קארפארעישן, ס'איז דא א מענטש, א קארפארעישן, א איי אר עי.
אקעי בקיצור, סאו ס'איז דא פנחס גלויבער, און פנחס גלויבער קען דיעלן, האבן שייכות מיט א קארפארעישן, און אויך מיט א איי אר עי.
יא, פנחס גלויבער קען אינוועסטן א קארפארעישן, קען קויפן א קארפארעישן, קען אינוועסטן אין א IRA. אקעי סאו די זאגט די, לאמיר צוריק גיין צו די צו די בעגינינג, אז א מענטש מאכט א IRA ווייל ער אינוועסט פאר די עלטערע יארן נאכדעם וואס ער וועט רעטייערן, יא. פארוואס טוט עס א מענטש? זייער אסאך מענטשן טוען עס ווייל די גאווערמענט געבט געוויסע טעקס בענעפיטס אויב דו טוסט עס דורך א IRA.
ס'הייסט אין אנדערע ווערטער איך וואלט ווען געקענט אינוועסטן אלס אוועקלייגן אין א בענק אקאונט אין א גמח. אדער אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, נאר היות איך האב געוויסע בענעפיטס פון פון אריינלייגן די געלט אין א IRA לייג איך עס אריין דארטן.
יא.
אקעי. וואס געשענט אין א IRA? די געלט זיצט פלעין דארטן? אה, סאו די געלט זיצט אין א IRA און דארטן קענסטו אפמאכן וואו די געלט זאל גיין, צו וועלכע אינוועסטמענטס.
אהא. סא אזוי ווי ס'איז דא לאמיר זאגן א פאנד, איך גיב דיר געלט פאר א פאנד, חיים עקשטיין האט א פאנד, מענטשן קענען עס אים געבן, די פאנד אינוועסט אין פארשידענע פלעצער, און א געוויסע פראצענט פון די רווחים גייט פאר די אינוועסטערס, פאר די מענטשן וואס האבן אריינגעלייגט געלט אין די פאנד, די זעלבע זאך מיט א IRA?
סא ס'גייט אזוי, לאמיר זאגן דו גייסט אריין אין טשעיס, גייסט אריין אין באנק, גוד מארנינג, איי וואנט טו אפען א IRA. יא, גוד מארנינג טו יו טו. ברענגען זיי דיך ארויס הונדערט פופציג פעיפערס וואו דו גייסט סיינען, און זיי גייען דיך עפענען די IRA. איינמאל די IRA איז אפען, זאגן זיי דיר, אקעי, יעצט איז אפען די IRA, איך גיב דיר א ליסט פון די אינוועסטמענטס, דא קען אריינגיין די געלט אין די IRA. און זיי גייען דיר ווייזן מיוטשעל פאנדס, מיט מיט סטאקס, ETFs, אזעלכע מיני זאכן, וואס דו גייסט זיי זאגן, אקעי, גיב מיר א פען, און פופציג פראצענט פון מיין געלט זאל גיין אין אין טעס יוד קוף פאנד, און און דרייסיג פראצענט פון מיין געלט זאל גיין אין מעם ענדע מעם נון פאנד, און נאך צוואנציג פראצענט זאל גיין סין תף און סוף פאנד. און אזוי האסטו צוטיילט דיין געלט און ס'ליגט אינוועסטעד דיין געלט.

ווען די. ס'איז דאך געמאכט פאר ריטייערמענט, אבער לעקאווע דעם געבן זיי דיר געוויסע טעקס בענעפיטס אלאנג די וועי. יא, כדי עס זאל דיר זיין גרינגער דאס לעבן אויף די עלטערע יארן.
זענען זייער באזארגט פאר מיין לעבן אין די עלטערע יארן. דער פרעזידענט מיט דער ווייס פרעזידענט זיצן און שמועסן דורך וויאזוי מיין לעבן אין די עלטערע יארן וועט גיין, האבן זיי אפגעמאכט אז זיי גייען מיך געבן געוויסע טעקס בענעפיטס כדי מיך צו געבן חיזוק אריינצולייגן די געלט, אוועקצולייגן די געלט פאר די עלטערע יארן, און כדי צו באקומען די בענעפיטס מוז איך עס מאכן דורך א IRA.
אה און א חלק פון די חיזוק איז אז עס איז פאזיטיוו ריאינפארסמענט אז אז טאמער נעמסט עס ארויס פריער יא איז געבסטו סתם א שטיקל פענעלטי ווייל איך וויל זאלסט האבן געלט אויף די עלטערע יארן נעם עס נישט ארויס פאר דו קומסט אן צו די זקנה ושיבה עידזש. און פארוואס וויל די גאווערמענט טאקע מיך אזוי? כ'מיין וואס זענען זיי אזוי באזארגט? אקעי כ'פארשטיי אויף די עלטערע יארן ווען מ'ארבעט שוין נישט אדער מ'ארבעט ווייניגער האט מען אויך ווייניגער געלט אבער וואס גייט זיי אזוי אין לעבן אז איך זאל זיין מסודר?
זייער א גוטע קוועשטען, די ענפער פאר דעם איז אז די גאווערמענט האט זייער מורא אויב איך גיי נישט זיין מסודר אין די עלטערע יארן, נישט איך, איך מיין אויב דער עולם, דו'סט זיין מסודר.
איך'ל זיין מסודר מיטן אייבערשטענס הילף און איך האף אז דו וועסט אויך זיין מסודר און איך האף אמן. יעדער איינער וואס הערט צו וועט זיין מסודר, אמן ואמן. אבער זיי האבן א פחד טאמער מענטשן גייען נישט זיין מסודר גייט עס פאלן אויף זייער קאפ.
יא. נישט האבן קיין עסן, נישט האבן קיין געלט פאר זיינע מעדיקל. יא, און אויך די פאליטישאנס, יעדער איינער זוכט דאך צו ווייזן אז ער האט עפעס אויפגעטון, סאו אויב איינער האט געקענט אמאל קומען מיט א מורא'דיגע אויפטו אז מען גייט געבן געוויסע טעקס ברעיקס פאר מענטשן כדי צו אוועק לייגן געלט פאר ריטייערמענט, האט ער געקענט צוריק גיין נאכדעם צו זיינע מענטשן וואס האבן אים עלעקטעד און זאגט, זעסט איך דעליווער.
אהא. סאו האסט פריער דערמאנט חיים אז מענטשן טוען עס נישט נאר דווקא פאר ריטייערמענט נאר אפילו סתם אזוי.
מענטשן טוען עס בעיקר צו סעיווען אין טעקסעס. צו סעיווען אין טעקסעס.
צו אוועקלייגן געלט פאר ריטייערמענט קענסט דאך טון מיליאן זאכן, דארפסט דאך נישט טון דווקא דאס.
אבער דו זאגסט דאס לוינט זיך זאגסטו ווייל מען באקומט.
זייער אסאך מענטשן וואקן אריין צו זייער אקאונטענט, די אקאונטענט זאגט אקעי כ'גיי מאכן דיין טעקס ריטורן, אבער כדי איך זאל דיך קענען שפארן נאך אפאר דאלער אין טעקסעס לייג אריין געלט אין א IRA, דער מענטש זעצט זיך אריין אין זיין קאר, ער דרייווט גראד אריבער צו טשעיס מענהעטן בענק און ער עפענט א איי אר עי. פארוואס? ווייל זיין אקאונטענט האט אים געזאגט.
אבער למעשה קען ער נישט ארויסנעמען די געלט פאר ער איז נײַן און פֿופֿציק און א האלב. נאר אויב ער צאלט א פענעלטי.
נאר אויב ער צאלט א פענעלטי.
אונז האמיר נישט ליב פענעלטיס. סאו מיינט עס אז ער קען נישט.
סאו וואס א חילוק? סאו די אונטערשטע שורה איז אז ס'איז דא א געוויסע טול וואס איז צוגעשטעלט געווארן פאר מענטשן אריינצולייגן געלט וואס עס זאל ארויס נעמען ביי די נײַן און פֿופֿציק און א האלב און ס'לוינט אים פאר געוויסע סיבות ער באקומט דערויף געוויסע טעקס בענעפיטס פערטיג.
אדער לוינט אים עס אדער טראכט ער בשעת ער מאכט עס אז ס'לוינט זיך אים.
למעשה, עס קען זיין אז ס'לוינט זיך נישט.
עס קען זיין, אבער עס איז דא זייער אסאך מענטשן זאגן דיה לצרה בשעתה. קענסט מיר געבן א שמעק פון די צרה וואס געשענט בשעתה? פארוואס זאל זיך עס נישט לוינען? אוי אוי אוי קען זיין א שמעק. ס'קען זיין אז גייט זיך דערזעהן מיט א ריזיגע אקאונט. ווייל ער האט גוט אינוועסטעד די געלט און ס'איז גוט געוואקסן און ער האט געהאט אסאך סייעתא דשמיא ס'איז געוואקסן, אבער גראד ווען ער פאנגט אן ארויסצונעמען געלט פון דארט האט ער א מחותן וואס ער שטופט זיך אריין די נאז און ער זאגט אקעי אקעי פיין ביז יעצט טאקע האסטו נישט געצאלט אבער אונז זעמער דא אונז האמיר נישט פארגעסן.
ווער זענען די מענטשן?
סאך אידן רופן אים פעטער שמואל.
יא.
אבער ס'איז א מחותן וואס איז דא מיט מיט געלט אויסגעשטרעקט, מיט הענט אויסגעשטרעקט, רעדי צו נעמען געלט ווען דו נעמסט עס ארויס דעמאלט.
דאס זענען די אידן וואס האבן זיך פריער געזארגט פאר מיר אז איך זאל זיין באזארגט אויף די עלטערע יארן. די וואס זענען געווען אזוי באזארגט פאר דיינע עלטערע יארן זענען יעצט זענען יעצט געווארן די וואס זענען געווארן באזארגט פאר זיך.

און וויפיל דיין טעקס ברעקעט איז דעמאלטס, סאו למשל ביסט געווארן אין די אין די מין טיים א מולטי מולטי מיליאנער און דו צאלסט פופציג פראצענט טעקסעס, קען זיין אז דו גייסט באצאלן פאר יעדע דאלער וואס דו נעמסט ארויס פופציג פראצענט טעקסעס.
אהא. און וואס טוט מען? ביסט דאך א קלוגע איד חיים. וואס מען טוט דעמאלטס איז אביסל שווער צו טון, אבער בשעת מען איז נאך אין די פלאץ פון אוועקלייגן, פון מען באקומט נאך די בענעפיטס, איז דא א צווייטע זאך וואס ווערט אנגערופן א ראט איי אר עי,

אבער פון די אנדערע זייט לטובת דעם ווען מען נעמט ארויס די געלט איז קען מען ארויסנעמען די געלט טעקס פרי אן צאלן גארנישט קיין טעקסעס.
קיצור ס'איז אייביג א ענין פון נומבערס און פון אזוי ווי דו האסט עס ליב צו רופן מענעדזשן די זאך, מענעדזשן די ריסק. יא, מען דארף האלטן א אויג דערויף, מען קען נישט צומאכן די אויגן און זאגן איך קוק נישט אויף דיר, דו קוקסט נישט אויף מיר און ס'וועט זיך אלעס אויסארבעטן.

כ'האב אזוי זייטיג געקוקט האב איך געזען אויף א פאר טישן ליגט איי אר עי צעטלעך. סאו אקעי כ'בין אויך אריין צו טשעיס בעיסד אויף די נייעס וואס דו האסט מיר דערציילט אז ס'איז דא א לאנגע ליין דארטן פון מענטשן וואס ווילן עפענען א איי אר עי, כ'האב מיך געשטעלט אין די ליין, כ'האב מיך עקשעלי אריינגעשטופט, כ'האב געטראפן דארטן מיין קאזין, יא, און ער האט עדות געזאגט פאר די דריי חברה אונטער מיר אז איך בין דא געווען פריער, סאו איך בין אינמיטן די ליין, איך בין אנגעקומען פריער, כ'עפן א איי אר עי, יא, און טשעיס זאגט מיר אינוועסט, קענסט עס אינוועסטן דא און דא און דא, סמך ג' אלף, איך געדענק נישט פונקטליך, את בש אחס בטע פארשידענע, איך קען עס נישט אינוועסטן אין א דריטע פלאץ, אין א פערדע פלאץ ווי איך וויל, איך מוז פאלאוען די ליסט, די אפשענס וואס טשעיס שטעלט מיר ארויס? Wow, זייער א גוטע קוועשטען. סאו ווען דו גייסט צו א באנק אדער צו עני פיינענשעל אינסטיטושען און דו גייסט דארטן מאכן א IRA, זענען זיי כאילו די אחראי אז צו מאכן אלעס זאל זיין גוט. ס'ווערט אנגערופן אויף ענגליש קאסטאדיען.
און ווען זיי זענען די קאסטאדיען קענסטו נישט אינוועסטן די געלט אין ערגעץ נישט נאר וואו זיי לאזן דיך. סאו וואס טוסטו אויב דו ביסט מער סאפיסטיקעיטעד און דו ווילסט אינוועסטן אין אפשענס אדער דו האסט גענומען א קורס וואס איז מאכמער און דו און דו ווילסט דארטן אינוועסטן די געלט און דו ווילסט נישט גיין פליין צו טשעיס יא.
סאו דארפסטו טרעפן ווייל א IRA קומט מיט א קאסטאדיען דו קענסט נישט זיין סתם אזוי טון וואס דו ווילסט דארפסטו האבן א קאסטאדיען סאו דארפסטו טרעפן אזא קאסטאדיען וואס וועט מסכים זיין צו דיך לאזן אינוועסטן די געלט אין אנדערע פלעצער אויך.
אהה. און ווער איז דער קאסטא ווי טרעף איך אים דארטן איז אויך דא א ליין? קודם איינס דארטן איז דא אסאך מאל קלענערע ליינס ווייל נישט יעדער הערט קול מבשר אבער אבער די די ווען דו טוסט עס אויף אזא וועג ווערט עס אנגערופן אויף ענגליש א סעלף דיירעקטעד איי אר עי. א סעלף דיירעקטעד איי אר עי אקעי.
און און כ'זאג עס דווקא די נאמען ווייל די נאמען עט דיך העלפן צו פארשטיין וואס ס'טוט.
אלרייט.
ביז היינט בין איך געווען דיירעקטעד ביי טשעיס וואס איך מעג טון, און יעצט בין איך סעלף דיירעקטעד, יעצט קען איך אליין אפמאכן וואס צו טון, און טשעיס האט נישט קיין שום סעי אין וואס איך טו. סאו דארף איך גיין טרעפן אזעלכע קאסטאדיענס, סאו ס'דא אפאר אזעלכע קאמפאניס וואס אפערן אזעלכע סערוויסעס פון קאסטאדיען סערוויסעס, וואס בעיסיקלי וואס דו גייסט טון איז דו גייסט טרענספערן די געלט צו זיי, און נאכדעם גייסטו זיי קאלן זאגן כ'וויל דו זאלסט שיקן די געלט.
צו נישט סמך ג', נישט אד בעש, נאר צו ריעל עסטעיט.
אה אקעי.
אדער צו אפשענס. אדער צו אייערן קאנדארס. וואטעווער. יעדע, אלע מיני סאפיסטיקעיטעד אינוועסטמענטס וואס כמעט אלעס מעג מען לויט די געזעץ טוהן. אקעי. ס'דא עקסעפשענס באט כמעט אלעס מעג מען טוהן. סאו צו אינוועסטן אין אפשענס, כ'ווייס עטליעסט וויאזוי מ'ווערט דאס געוואר.
יא. יא, און איך האב עטליכע סטודענטס וואס האבן עס געטון. זיי האבן גענומען זייער IRA געלט און געמאכט פון דעם א סעלף דיירעקטעד IRA, און אזוי זענען זיי געקומען און געקענט טון די אפשענס. אקעי, סאו מיר האבן היינט געוואר געווארן פון חיים וואס מיינט א IRA, עס קומט קרעדיט פארן שואל, יא ער האט אונז געגעבן די נושא. וואס מיינט א IRA? חיים האט מסביר געווען וואס דאס איז, וויאזוי דאס ארבעט, ווער ס'נוצט עס, פארוואס מענטשן נוצן עס, די געוויסע אפסיידס דערפון, געוויסע בענעפיטס, געוויסע מעגליכע פראבלעמען וואס קענען ארויסקומען דערפון, און סעלושענס וואס אנדערע געבן זיך אנדערע געבן זיך אן עצה מיט דעם. פיין. די נומבער צו ריעטשן חיים צו שיקן שאלות, כמו זה, וואס מיינט IRA און אנדערע, איז דורך שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זיראו טרי סעווען אדער אן אימעיל צו ask at chaim eckstein dot com, ask at c h a i m e k s t e i n dot com. גדול מרבן שמו חיים עקשטיין, א גרויסן שכוח.
זיי געזונט, הצלחה וברכה.